בעזרת השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף כ"ז, מ'הייבמיר אן דף כ"ו עמוד ב', די לעצטע שורה, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ההולך ממקום למקום, איינער וואס גייט פון איין פלאץ צום צווייטן, און, ווי ס'איז משמע פון רש"י פון תוספות, ער גייט אויף ביזנעס, יעצט אונטערוועגנס, ווערט ער געוואויר אז ער איז אן אבל, אז ער דארף זיצן שבעה, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אז אן אבל, סתם אזוי א אבל פון די ז' קרובים מעג מאכן ביזנעס, טייטש ער טאר נישט מאכן א מלאכה, ביזנעס מעג ער מאכן מילא זאגט תוספות דא רעדט מען אז ער איז נישט סתם א אבל, נאר ער הערט אז זיין טאטע אדער מאמע איז אוועק, וואס ביי אזא אופן טאר מען אויך נישט מאכן קיין ביזנעס מען טאר נישט מאכן קיין עסקים, נאר וואס היות עס איז אונטערוועגנס איז שוין א גאנצע איבערקערעניש ער איז שוין געפארן, יעצט אפצושטעלן אלעס איז ממש א ריזיגע הפסד, איז אזוי אם יכול למעט בעסקו ימעט, טאמער ער קען אפשטעלן נישט מאכן קיין עסקים איז אוודאי גוט אזוי דארף ער טון. ואם לאו, טאמער ער קען נישט ווייל ס'איז א גרויסע הפסד, איז יגלגל עמהן, זאל ער מאכן געשעפטלעך מיט די אנדערע וואס זענען מיטגעפארן מיט אים, אזוי צוזאמען מעג ער מאכן געשעפטלעך אבער נישט אליין, אליין מאכן געשעפטלעך האט מען נישט מתיר געווען. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, מאימתי כופין את המיטות, טייטש פון ווען הייבט זיך אן דיני אבילות, איינע פון די דיני אבילות איז כפיית המיטות, איבערקערן די בעטן, אבער מען מיינט דא אלע דיני אבילות, ווען הייבט זיך עס אן? זאגט די ברייתא, משיצא מפתח ביתו, דברי ר' לעזער, פון ווען מען טראגט ארויס די מת פון שטוב, הייבט זיך אן דיני אבילות, אזוי זאגט ר' לעזער, רב שי' אומר, משיסתם הגולל, פון סתימת הגולל, איז פשט וואס מיינט סתימת הגולל א מחלוקת ראשונים, אבער מען נעמט אן סתימת הגולל איז טייטש, פון ווען מען דעקט צו די קבר, פארציילט די גמרא, היות מען האט דא געזען א מחלוקת צווישן ר' לעזער און רב שי', זאגט די גמרא מעשה שמת, רבן גמליאל הזקן, רבן גמליאל הזקן איז אוועק, אנדערע זענען נישט גורס הזקן נאר סתם רבן גמליאל, איז אוועק, כיוון שיצא מפתח ביתו, ברגע וואס מען האט אים ארויסגעטראגן פון שטוב, אמר להם ר' לעזער, האט ר' לעזער געזאגט דא צו די אבלים, כפו מיטותיכם, דרייטס איבער די בעטן, וואס טייטש מען דארף אנהייבן זיך נוהג זיין דיני אבילות, פארוואס? ווייל ר' לעזער לשיטתו, וכיוון שנסתם הגולל, ס'איז געקומען צו סתימת הגולל, מען האט צוגעדעקט דעם קבר, אמר להם רב שיע, האט רב שיע זיך אנגערופן, כפו מיטותיכם, דרייטס איבער די בעטן, ס'טייטש יעצט איז געקומען די צייט אנצוהייבן דיני אבילות, אמרו לו, האט מען אים געזאגט, כבר כפינו על פי זקן, אונז האבן שוין פריערט געטון על פי זקן, ס'טייטש ר' לעזער האט אונז שוין פריערט געזאגט דאס צו טון, זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אונז האמיר דאך געזען אז שבת טאר מען זיך נישט נוהג זיין דיני אבילות, און במילא זאגט די ברייתא, מאימתי זוקפין את המיטות בערב שבת, פאר שבת דארף מען צוריק אויסדרייען די בעטן, צוריק גראד מאכן די בעטן, איז ווען טוט מען דאס? זאגט די ברייתא, מן המנחה ולמעלה, וואס תוס' איז זיך מסתפק צו דאס איז מנחה גדולה צו מנחה קטנה, אבער פון פרייטאג נאכמיטאג, פון מנחה גדולה צו מנחה קטנה קען מען צוריק איבערדרייען די בעטן. זאגט אבער די גמרא, אמר רבה בר הונא, אף על פי כן, אינו יושב עליה עד שתחשך, ס'טייטש אפילו מען מאכט גראד די בעטן, איז פשט מ'איז מסדר די שטוב, מ'דארף עס גראד מאכן פאר שבת, אבער נישט פשט מ'קען זיך יעצט אוועק זעצן געהעריג אויף א נארמאלע בעט פון די זמן מנחה ביז צום זמן שבת, ניין, ס'טייטש גאנץ פרייטאג נאכמיטאג דארף די אבל בלייבן שטיין אדער טרעפן א צווייטע פלאץ צו זיצן, און נאר שבת הערשט מעג ער זיך ארויפזעצן אויף א נארמאלע בענקל אויף א נארמאלע בעט, זאגט די ברייתא ווייטער, ולמוצאי שבת, אף על פי שאין לו לישב אלא יום אחד, חוזר וכופה, ס'טייטש מוצאי שבת, לאמיר זאגן זונטאג איז די לעצטע טאג פון שבעה, וועט קומען א איד מאכן א חשבון, וואס דארף איך יעצט צוריק אויסדרייען די בעטן, ס'איז געקומען מוצאי שבת, ס'דאך דא איין טאג זיצן שבעה, מקצת יום ככולו, לאמיר שוין אלעס לאזן אזוי, זאגט די ברייתא ניין, דער מקצת היום איז אויך עפעס, ממילא דארף מען צוריק מוצאי שבת איבערקערן די בעטן. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, הכופה מיטתו, לא מיטתו בלבד הוא כופה, נישט נאר די אייגענע בעט דרייט מען איבער, אלא כל מיטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה, נאר אלע מיטות אין שטוב, אלע בעטן דרייט מען איבער, ואפילו יש לו עשר מיטות בעשרה מקומות, כופה את כולן. אפילו איינער האט צען בעטן אין צען אנדערע שטיבער ביי זיך אין שטוב אין צען צימערן דרייט מען אלע איבער, און ווי רש"י אין כתב יד זאגט אז די ברייתא מיינט צו זאגן אז טאמער אלע צען זענען אויף די זעלבע פלאץ נישט אין צען אנדערע צימערן דעמאלטס דארף מען זיי נישט איבערדרייען, ס'טייטש לאמיר זאגן איינער האט א הויפן בעטן עפעס א ווינקל וואס ער לייגט עס אוועק איך ווייס אויף הכנסת אורחים און מען נוצט עס נישט דארף מען נישט אלעס איבערקערן, מען רעדט די בעטן וואס זענען אויסגעשפרייט וואס מען נוצט. דאס דארף מען איבערקערן. ווייטער זאגט די ברייתא, ואפילו חמשה אחין ומת אחד, כולן כופין, ס'טייטש אפילו איינער איז געשטארבן פון פינף ברודערס, און אלע פינף זענען ביי זיך אין שטוב, איז נישט פשט נאר אין די שטוב פונעם מת קערט מען איבער די בעטן, נאר אלע ברודערס יעדער ביי זיך אין שטוב דארף איבערדרייען אלע בעטן, ואם היתה מיטה המיוחדת לכלים, אין צריך לכפותה, טאמער ס'איז א בעט וואס איז געמאכט אויף כלים, נישט אויף צו זיצן, נישט אויף מענטשן, דאס דארף מען נישט איבערדרייען. זאגט די ברייתא ווייטער, דרגש, דרגש איז א שפעציעלע סארט בעט, ווי מ'וועט באלד זען, ס'איז א בעט וואס טאמער מ'דרייט עס איבער איז מען מפסיד די בעט, און במילא, אין צריך לכפותו, דארף מען עס נישט איבערדרייען, אלא זוקפו, מ'שטעלט עס אויף די זייט, אלס א סימן דאס נישט צו נוצן, אבער מ'דרייט עס נישט איבער. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, דרגש, מתיר את קרביטיו והוא נופל מאליו, וואס טייטש דער דרגש, ווי מ'וועט באלד זען, איז דא אזא שטיקל לעדער, וואס דאס איז כאילו די חלק וואס איז אינמיטן פון די בעט, פשט א בעט, זייער פשוט א בעט, א בעט איז דא האלץ ארום און ארום, א פרעים, א מסגרת פון האלץ, און אינדערמיטן קען מען לייגן שטריק, מען קען לייגן לעדער ווי מ'וועט באלד זען, איז דער דרגש איז דא לעדער אינמיטן, און וויאזוי איז די לעדער מחובר צו די האלץ, איז דא אזוי אין די האלץ פון ארום און ארום איז דא לעכער, וואס אין די לעכער איז דא אזעלכע לולאות, וואס פון די לעדער קומט ארויס שטריק, דער שטריק, דרייט מען אריין אין די לולאות מען בינדט עס צו און אזוי בלייבט די לעדער מחובר צו די האלץ, איז זאגט רבי שמעון גמליאל, אנשטאטס טאקע איבערדרייען דעם דרגש, עפנט מען אויף די שטריקלעך פון די לעדער, אזוי פאלט די לעדער אראפ קען מען נישט נוצן דעם בעט, און אזוי איז מען יוצא מען דארף עס נישט איבערקערן. זאגט יעצט די גמרא מאי דרגש, וואס איז דאס דער דרגש? אמר עולא, זאגט עולא, ערסא דגדא, ערסא דגדא מיינט א בעט פון מזל, ס'איז געווען אמאל אזא מנהג, מ'האט געהאט א בעט וואס דאס האט מען נישט גענוצט, דאס איז סתם געווען פאר א גוטע מזל האט מען געהאט אין שטוב אזא בעט, דאס איז דאס דער דרגש. אמר ליה רבא, פרעגט רבא צו עולא, אלא מעתה טאמער דו ביסט גערעכט אז די ערסא דגדא, די מזל טוב בעט, דאס איז דאס דער דרגש, איז גבי מלך דתנן, ביי א מלך שטייט, די משנה זאגט אין סנהדרין, אז טאמער דער מלך איז אן אבל, און מ'מאכט א סעודת הבראה, יעדער איינער קומט דארט עסן, איז כל העם מסובין על הארץ, די אלע וואס קומען מנחם זיין דעם מלך, יעדער זיצט אויף די ערד זיך משתתף זיין מיטן צער פונעם מלך, אבער דער מלך אליין פאסט נישט צו זיצן אויפן ערד בכל זאת איז ער מלך, והוא מיסב על הדרגש, איז דער מלך זיצט אויפן דרגש, מילא פרעגט רבא, מי איכא מידי דעד האידנא לא אותביניה והשתא מותבינן ליה, וואס טייטש טאמער ביסט גערעכט אז דער דרגש איז א ערסא דגדא, איז פשט קיינער זיצט נישט אויף דעם, ס'איז סתם א מזל טוב בעט, און וואס פשט איז דא אזא זאך אז דער מלך ביז יעצט, ווילאנג די מלך איז נישט געווען קיין אבל איז ער נישט געזעצן אויף דעם, יעצט ווען ער ווערט א אבל זעצט מען אים אוועק אויף דעם, וואס איז פשט פון דעם? מען מוז עפעס טרעפן א צווייטע פשט, אזוי זאגט רבא. מתקיף לה רב אשי, זאגט רב אשי וואסער מין קשיא דאס, מאי קשיא, די קשיא איז נישט קיין גוטע קשיא, פארוואס? ווייל מידי דהוה אאכילה ושתיה דעד האידנא לא אוכליניה ולא אשקיניה, השתא אוכליניה ואשקיניה, סטייטש פון וואס רעדט די משנה? די משנה רעדט פון א סעודת הבראה, סעודת הבראה פשט אז דער אבל טאר נישט אליין מאכן די סעודה אנדערע דארפן אים מאכל זיין, אנדערע דארפן אים משקה זיין, יעצט א מלך איז נישט דא אזא זאך נארמאל, נישט דא אזא זאך אז מען ברענגט עסן און טרינקען פאר א מלך, ער האט גענוג אליין, פון דעסט וועגן דא זעט מען אז דער מלך איז אן אבל ברענגט מען אים עסן און טרינקען, מילא פרעג מיר נישט קיין קשיות, אז נארמאל איז נישט דא אזא זאך, און מילא קען יעצט אויך נישט זיין. ניין, נארמאל ברענגט מען נישט עסן פארן קעניג, יעצט ברענגט מען, נארמאל זיצט א קעניג נישט אויף א דרגש, יעצט זיצט ער יא, די קשיא איז נישט קיין קשיא, נאר וואס? זאגט די גמרא אלא אי קשיא הא קשיא, ס'איז יא דא א קשיא אויף עולא נאר א צווייטע קשיא, וואסערע קשיא? דתניא, מען האט פריערט געזען דעם ברייתא, מען האט געזען די ברייתא דרגש אין צריך לכפותו אלא זוקפו, אז די דרגש דארף מען נישט איבערדרייען, נאר מען לייגט עס אויפן זייט אזוי, אזוי האט מען געזען א ברייתא, און ממילא זאגט די גמרא, ואי ערסא דגדא, טאמער עולא איז גערעכט, אז די דרגש דאס איז ערסא דגדא, איז אמאי אינו צריך לכפותו פארוואס זאל מען עס נישט איבערדרייען אזוי ווי אלע בעטן הא תניא מ'האט דאך פריערט געזעהן הכופה מטתו לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל מטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה אז מען דארף איבערקערן אלע בעטן פון שטוב איז די דרגש דארף מען אויך איבערקערן איז וואס עפעס די דרגש אנדערש פון אלע בעטן זאגט די גמרא אבער דאס אויך נישט שווער ווייל ומאי קשיא וואס איז שווער דא מידי דהוה אמטה המיוחדת לכלים דתניא אם היתה מטה המיוחדת לכלים אין צריך לכפותה סטייטש בכל זאת האמיר פריערט געזעהן אז א מיטה המיוחדת לכלים, א מיטה וואס איז נישט געמאכט פאר מענטשן נאר פאר כלים דארף מען נישט איבערדרייען, איז ווייטער קען מען דא אויך זאגן זאגט די גמרא אז אוודאי דער גרדש איז א ערסא דגדא, אזוי ווי עולא האט געזאגט, איי פארוואס דארף מען עס נישט איבערדרייען, ווייל עס איז נישט געמאכט אויף צו זיצן עס איז געמאכט סתם צו ליגן, און מילא איז דאס נישט שווער, קען מען ווייטער זאגן ווי עולא אז דער גרדש איז טאקע די ערסא דגדא, נאר וואס זאגט די גמרא אלא אי קשיא הא קשיא,

קוקט נישט אויס ווי די לעדער וואס מ'האט פריערט מסביר געווען, די ערסא דגדא קוקט אויס ווי יעדע נארמאלע בעט, וואס יעדע נארמאלע בעט איז געווען די סדר, ס'איז געווען א מסגרת א פרעים פון האלץ, אויף דעם, אויף די האלץ אליין, אויף די מסגרת, האט מען ארויף געדרייט אזעלכע שטריק שתי און ערב, אויף די לענג און אויף די ברייט, און אויף די שטריק האט מען געלייגט קישענעס מיט דאכענעס אויף דעם איז מען געשלאפן, דאס איז א בעט, אזוי האט אויסגעזעהן די ערסא דגדא, און ביי דעם איז נישט שייך צו עפענען עפעס זאל אראפ פאלן,

וואס דאס איז טאקע די בעט וואס מען האט פריערט מסביר געווען, וואס מלכים פלעגן גיין אזוי, אז מען האט געגאנגען געגאנגען שפאצירן אז מען איז געגאנגען אונטערוועגנס האט מען מיטגענומען אזא סארט בעט, דאס האט זיך זייער גוט צאמגעלייגט, ס'טייטש ווייטער, ס'איז געווען אזא האלצערנע מסגרת, א האלצערנע פרעים, וואס אין דעם איז געווען אזעלכע לולאות, אזעלכע שטריקלעך אריין אין די מסגרת, און מען האט גענומען א שטיקל לעדער, מען האט עס אויסגעשפרייט אינמיטן די מסגרת ביי די לאך, און אויף די לעדער איז געווען אזעלכע שטריק, די שטריק האט מען אריינגעלייגט אין די לולאות און צוגעבינדן, שפעטער האט מען געלייגט פיר פיסלעך אויף די פיר זייטן פון די מסגרת איז אזוי געווארן א בעט, דאס איז דאס די ערסא דצלא וואס פון דעם רעדט מען, דאס איז דאס די דרגש, און די סיבה וואס מען דארף עס נישט איבערדרייען, ווייל אז מען דרייט עס איבער גייט די לעדער אויף די ערד, די פאדערשטע חלק פון די לעדער, די חלק וואס מען ליגט אויף, גייט אויף די ערד, ס'ווערט שמוציג, און ממילא דארף מען עס נישט טון, איתמר נמי, זאגט די גמרא, מ'האמיר אזוי אויך געלערנט, אמר רבי ירמי', דרגש סירוגו מתוכו, מיתה סריגי על גבה, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, אז דער דרגש ליגט די לעדער אריין אין די האלץ, וואס טייטש ווייטער, ס'איז דא א האלץ א מסגרת ארום און ארום, אין די מסגרת איז דא לעכעלעך, אין די לעכעלעך איז דא לולאות, די לעדער בינדט מען צו צו די לולאות, דאס מיינט סירוגו מתוכו, אין די מסגרת, משא"כ א נארמאלע בעט איז נישט אזוי, א נארמאלע בעט איז דא שטריק, וואס איז ממש צוגעבינדן צו די מסגרת די שטריק אליין וואס די שטריק לויפט שתי וערב ממש אויף די בעט דאס מיינט סירוגה על גבה דאס איז די חילוק צווישן א בעט און א דרגש זאגט די גמרא אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כרבי שמעון בן גמליאל די הלכה איז רבי שמעון בן גמליאל אז די דרגש עפנט מען אויף די לולאות און אזוי פאלט די לעדער אראפ מען דארף נישט איבערקערן אזא בעט זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי אסי מטה שנקליטיה יוצאין א בעט וואס נקליטיה יוצאין איז פשט ס'איז דא א האלץ פון אויבן דארט ווי די קאפ ליגט און א האלץ פון אונטן דארט ווי די פיס ליגט אזא שטאנג אזא האלץ א באלקן און אויף דעם גייט אויך א האלץ וואס לויפט אזוי פון די קאפ ביז די פיס און פון דעם קומט אראפ א סחורה אויף די רעכטע זייט און די לינקע זייט קוקט אויס ווי א געצעלט וואס דאס פאסט אויף אויף א מענטש פון די זון צו פון פליגן צו וואס דאס מיינט א בעט מיט נקליטיה מיט אזעלכע שטאנגענעס איז די בעט קודם כל דא א פראבלעם עס איבערצוקערן ווייל ווי אזוי דרייט מען עס איבער ס'איז דא אזעלכע צוויי שטאנגענעס שטעקן זיך ארויס פון פארנט און פון אונטן און ממילא דאס קען מען נישט איבערדרייען זוקפה ודיו, ממילא דרייט מען עס נאר איבער זייטוועגס און דאס איז גענוג, דאס איז איין פשט, רש"י כתב יד ברענגט א צווייטע פשט אז די וועג וויאזוי מען טוט עס איז מען נעמט אראפ די נקליטיה, מען נעמט אראפ די שטאנגען מיט די שטיקל סחורה, און דאס אליין איז גענוג, מען דארף אינגאנצן נישט איבערקערן. עכ"פ זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מען האמיר געלערנט אין א ברייתא, ישן על גבי כסא, טאמער איינער זאגט וואס דארף איך איבערקערן מיין בעטן כ'על שלאפן אויף א בענקל, על גבי אודייני, כ'על שלאפן אויף א מכתשת, א גרויסע מכתשת, מען האט זיך געקענט לייגן אויף דעם, אדער גדולה מזו, נאך א גרעסערע צדיק זאגט, על גבי קרקע, איך שלאפן אויף די ערד, איך דריי נישט איבער די בעטן. לא יצא ידי חובתו. האט ער נישט יוצא געווען. פארוואס? אמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית המיטה? ווייל ס'איז דא א מצוה, א ענין איבערצוקערן די בעטן, היינט איז נישט דא די מנהג, אבער אזוי איז אמאל געווען, חזל האבן קובע געווען אזוי דארף מען טון, און מ'איז נישט יוצא סתם אז מ'שלאפט אויף די ערד. מ'דארף טון ביידע, ס'איז צוויי באזונדערע ענינים. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, מכבדין ומרביצין, מען מעג אויפבעזעמען ביי אן אבל אין שטוב, מרביצין, אמאל פלעגט מען אזוי גיסן וואסער די שטויב זאל זיך נישט הייבן, מעג מען אויך ביי אבל אין שטוב, בבית האבל, ומדיחין קערות, מען מעג אויך אויסוואשן טעלערס וכוסות וצלוחיות וקיתוניות בבית האבל, כל מיני כלים מעג מען אויסוואשן, ואין מביאין את המוגמר ואת הבשמים לבית האבל, וואס טאר מען נישט טון, מען טאר נישט ברענגען מוגמר, מוגמר דאס איז בשמים וואס ליגט אויף קוילן, עס קומט ארויס אזא געשמאקע רויעך, אדער בשמים, דאס טאר מען נישט ברענגען לבית האבל, פארוואס? ווייל דאס איז איבעריג, דאס איז סתם לשם תענוג, דאס פאסט נישט. פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והא תני בר קפרא, בר קפרא האט געלערנט אין א ברייתא, אין מברכין לא על המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל, די ברייתא זאגט אז מען מאכט נישט קיין ברכה אויף די מוגמר און אויף די בשמים בבית האבל, איז משמע ברוכי הוא דלא מברכינן, הא אתויי מייתינן, אז מאכן א ברכה טאר מען נישט אבער ברענגען מעג מען, ענפערט די גמרא לא קשיא, הא בבית האבל, הא בבית המנחמין, דא כמה וכמה פשטים אין די ראשונים וואס די גמרא ענפערט דא, איין פשט איז בבית האבל, ס'טייטש ווען די אבל איז אליין, קיינער נישט מיט אים, דארט טאר מען נישט אריין ברענגען בשמים, ווייל ס'איז סתם לשם תענוג, אבער אז ס'דא דארט אנדערע, ס'דא דארט מנחמים, מענטשן קומען מנחם אבל זיין, איז דארט קען מען אריין ברענגען א געשמאקע שמעק, פאר די מנחמים זאל גוט שמעקן. ס'איז איין פשט. א צווייטע פשט איז פארקערט, אז בבית האבל איז טייטש אז די מת איז נאך דארט, דעמאלטס ברענגט מען אריין א גוטע שמעק אז די מת זאל נישט געבן א געמיינע שמעק, ס'טייטש א כבוד המת אז ס'דא א גוטע שמעק. מה שאין כן בבית המנחמים, די מת איז שוין נישט דא, דארט טאר מען נישט אריינברענגען קיין בשמים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אזוי ווי מ'האט שוין געזען, ס'איז געווען א סעודת הבראה ווען מ'איז צוריק געקומען פון באגראבן די מת, איז זאגט יעצט די משנה, אין מוליכין לבית האבל, ווען מ'ברענגט די עסן צו די סעודת הבראה, ברענגט מען נישט די עסן לא בטבלא, דאס איז א גרויסע שיינע טאץ, ולא באסקוטלא, אויך א גרויסע שיינע כלי, א גרויסע טאץ, ולא בקנון, ס'איז א גרויסע סל, אלא בסלים, מ'נוצט פשוטע סלים, פארוואס? ווייל ס'פאסט נישט צו ברענגען בדרך כבוד מיט שיינע כלים, ווייטער זאגט די משנה, ואין אומרים ברכת אבלים במועד, ס'איז שױן דאָס אַ נײַער דין, װאָס די משנה רעדט פֿון חול-המועד, אַז חול-המועד זאָגט מען נישט קײן ברכת-אבלים, װאָס אַמאָליקע צײַטן איז געװען דער מינהג צו זאָגן ברכת-אבלים, ברוך אַתּה השם מנחם אבלים, איז חול-המועד זאָגט מען דאָס נישט, נאָר װאָס דען, אבל עומדים בשורה ומנחמין, ופּוטרין את הרבים, נאָר מע שטײט אין דער שורה, אַזױ איז געװען דער מינהג אַמאָל, און מע איז אַריבער מנחם-אבל זײַן נאָך דער לװיה, און מע שיקט יעדעם אַהײם, פּוטרין את הרבים. מען דארף נישט איבער בלייבן מען מאכט נישט קיין ברכת אבלים, מען יאגט זיך. ווייטער זאגט די משנה, אין מניחין את המיטה ברחוב, וואס ווייטער דאס רעדט זיך חול המועד אז מען לייגט נישט אראפ די מיטה אויפן גאס, שלא להרגיל את ההספד, כדי נישט מרגיל צו זיין א הספד, איז אויך דא א מחלוקת דא די מפרשים וואס מיינט די משנה, איז די רש"ש איז מסביר אזוי, אז היות וואס א תלמיד חכם מעג מען מספיד זיין סתם א מענטש טאר מען נישט מספיד זיין חול המועד, א תלמיד חכם מעג מען יא, פון דעסטוועגן זאגט די משנה אז מען זאל עס נישט טון ברחוב, אויף די גאס, אין מניחין את המיטה ברחוב, פארוואס? ווייל טאמער מען וועט זיך אפלערנען פון אים און אנהייבן מספיד זיין אנדערע מענטשן אויך, אזוי איז דער רש"ש, אנדערע ראשונים זאגן אז דא רעדט מען נישט דווקא פון תלמידי חכמים, נאר יעדע איד, און די משנה מיינט צו זאגן אז ווען מען גייט צו די לוויה זאל מען זיך נישט אפשטעלן אויפן וועג, פארוואס ווייל אז מען שטעלט זיך אפ אויף די וועג קען צוקומען צו א הספד און מען איז דאך נישט מספיד חול המועד, און במילא זאל זיין געגאנגען א גאנג. מען גייט די גאנצע לוויה אן זיך אפשטעלן, ווייטער זאגט די משנה, ולא של נשים לעולם, מפני הכבוד, א מיטה פון א פרוי שטעלט מען זיך קיינמאל נישט אפ אונטערוועגנס, פארוואס מפני הכבוד, ס'קען זיך אמאל מאכן אז ס'רינט א זיבה צו דם נידה, און ס'איז א גרויסע בזיון, און במילא גייט עס א גאנג. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, בראשונה היו מוליכין בבית האבל עשירים בקלתות של כסף ושל זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה, אמאל, ס'טייטש אנפאנג, איז געווען אז ביי אן עושר אין שטוב האט מען געברענגט א סעודה צוגעשטעלט מיט הערליכע שיינע כלים פון גאלד און זילבער, און ביי עניים האט מען גענוצט ביליגע כלים געמאכט פון בלעטלעך. והיו עניים מתביישים, די עניים האבן זיך געשעמט, התקינו, האבן חזל מתקן געווען, שיהו הכל מביאין בסלי נצרים של ערבה קלופה, אז יעדער זאל ברענגען די ביליגע סלים פון געשיילטע ערבות מפני כבודן של עניים, אלס די כבוד פון די עניים. תנו רבנן, האמער געלערנט אן אנדערע ברייתא, ענדליך צו די פריערדיגע ברייתא, בראשונה היו משקין בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה, ועניים בזכוכית צבועה, רייך האט מען גענוצט שיינע גלעזלעך פון זכוכית לבנה גאר טייערע גלאז, און ביי ארעמע לייט האט מען גענוצט ביליגע גלאז, והיו עניים מתביישים די עניים האבן זיך געשעמט, התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים, האט מען מתקן געווען יעדער זאל נוצן די ביליגע גלאז, ווייטער בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים, אמאל איז געווען די מנהג אז אן עושר האט מען געלאזט זיין פנים אויפגעדעקט, א ארעמאן האט מען צוגעדעקט דעם פנים, פונעם טויטן רעדט מען, פארוואס מפני שהיו מושחרין פניהם מפני הבצורת. די ארימע לייט האבן געהאט אזעלכע פארשווארצטע פענימער, זיי האבן נישט געהאט קיין געלט צו עסן, זענען געווען אויסגעמאגערט, עשירים, זענען געווען פעט, האט מען געלאזט די פנים אויפגעדעקט, כדי טאקע צו מעורר זיין דעם ציבור, אז אפילו דער עושר, דער אויסגעפאשעטע עושר, איז געשטארבן. והיו עניים מתביישים, למעשה די עניים האבן זיך געשעמט, התקינו, שיהו מכסין פני הכל, מפני כבודן של עניים, האט מען מתקן געווען יעדעם איינעם צוצודעקן. ווייטער בראשונה היו מוציאין עשירים בדרגש ועניים בכליכה, אמאל האט מען ארויסגעטראגן די עשירים מיט א דרגש האמער פריער געזען א שיינע בעט, און עניים האט מען געטראגן א כליכה אזא ביליגע בעט וואס איז געמאכט אזוי ווי א לייטער מיט אזעלכע שטריק, והיו עניים מתביישין, די עניים האבן זיך געשעמט, התקינו שיהו הכל מוציאין בכליכה מפני כבודן של עניים, ווייטער בראשונה היו מניחין את המוגמר תחת חולי מעיים מתים, ס'טייטש אמאל איז געווען די מנהג אז מען האט געלייגט בשמים טאמער איינער איז געשטארבן פון חולי מעיים, די מאגן איז אים געווען פארדארבן, האט מען געלייגט אזא בשמים אונטער דעם זאל נישט שמעקן, והיו חולי מעיים חיים מתביישין, די אלע חולי מעיים וואס האבן געלעבט האבן זיך געשעמט ווייל זיי האבן געוואוסט אז זיי וועלן שטארבן העט מען אויך דארפן לייגן בשמים אונטער זיי, און יעדער וועט וויסן זיי זענען געווען חולי מעיים, התקינו, האבן חזל מתקן געווען שיהו מניחין תחת הכל מפני כבודן של חולי מעיים חיים, אז מען לייגט די בשמים אונטער יעדעם, ווייטער בראשונה היו מטבילין את הכלים על גבי נידות מתות, טאמער א פרוי א נידה שטארבט, איז די כלים, וואס טייטש די בגדים וואס זי האט געטראגן פארן שטארבן, דארף מען טובל'ען. ווייל א נידה האט עס געטראגן, אבער והיו נידות חיות מתביישות, יעדע פרוי געווען א נידה האט עס צוגעזען, האט זיך געשעמט, וואס טייטש אז א פרוי א נידה איז מען מפרסם אזוי, און ס'א בושה, זיי האבן מורא געהאט זיי האבן זיך געשעמט פאר זיך, התקינו שיהו מטבילין על גבי כל הנשים מפני כבודן של נידות חיות, האט מען מתקן געווען צו טובל'ען אלע בגדים, מ'רעדט נישט די תכריכים, מען רעדט די בגדים זענען געגאנגען פריערט פון יעדע פרוי וואס שטארבט ווייטער בראשונה מטבילין על גבי זבין מתים אין אנפאנג איז געווען די זעלבע זאך ביי זבין אז א זב איז געשטארבן האט מען געטובלט זיינע בגדים והיו זבין חיים מתביישין די זבין די לעבעדיגע האבן זיך געשעמט התקינו שיהו מטבילין על גב הכל מפני כבודן של זבין חיים האט מען מתקן געווען אז מען זאל טובל'ן יעדעמ'ס בגדים ווייטער בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו אנפאנג איז געווען אז די קבורה פון א מת איז געווען נאך ערגער ווי דאס אז די מת איז געשטארבן, פארוואס? ווייל עס האט געקאסט אזויפיל געלט די תכריכים פארן מת, אז עס האט וויי געטון דאס די די הוצאות מער ווי די מיתה אליין, עד שהיו קרוביו מניחין אותו ובורחין, ביז עס איז געווארן א מצב אז די קרובים האבן נישט געקענט זיך ערלויבן קויפן תכריכים, האט מען גענומען די מת מען האט אים איבערגעלאזט אויפן גאס און אפגעפוצט זאל אנדערע באגראבן, קיינער מ'האט שוין נישט מ'האט שוין נישט געקענט צאלן, עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו, ביז רבן גמליאל פאר זיך אליין האט געמאכט די מנהג ויצא בכלי פשתן, ער האט אנגעזאגט פאר זיינע קינדער אים צו באגראבן מיט ביליגע בגדים מיט כלי פשתן, ונהגו העם אחריו לצאת בכלי פשתן, און פון דארט און ווייטער געווארן די מנהג אז תכריכים איז ביליג פון כלי פשתן, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט והאידנא, היינטיגע צייטן, נהוג עלמא אפילו בצרדא בר זוזא, נאך ביליגער פון פשתן נוצט מען, מען נוצט צרדא, צרדא זאגט רש"י דאס איז קאנוועס, דאס איז נאך ביליגער פון פשתן, בר זוזא וואס איז ווערט א זוז, וואס טייטש מען איז נאך מער מיקל ווי רבן גמליאל, מען האט שוין גענוצט ביליגער פון דעם אויך. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, אין מניחין את המיטה ברחוב, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט אין מועד בפני תלמידי חכמים, אפילו נארמאל חול המועד טאר מען נישט מספיד זיין, פאר תלמיד חכם מעג מען יא, דער תלמיד חכם איז דוחה חול המועד, וכל שכן חנוכה ופורים, אוודאי א תלמיד חכם דוחה, והני מילי בפניו. אבל שלא בפניו לא, טייטש די היתר צו זאגן א הספד אויף א תלמיד חכם, דאס איז נאר בפניו, ווען דער תלמיד חכם איז דארט, פאר מ'האט אים באגראבן מעג מען מספיד זיין, אבער נאכן באגראבן, דער תלמיד חכם איז שוין נישט דא, טאר מען נישט מספיד זיין חול המועד. פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והא רב כהנא ספדיה לרב זביד מנהרדעא בפום נהרא, רב זביד איז אוועק אין נהרדעא, און רב כהנא האט געזאגט א הספד בפום נהרא אין א צווייטע שטאט, און ס'איז געווען חול המועד, און ס'איז געווען שלא בפניו, זעהן מיר שלא בפניו מעג מען אויכעט, אמר רב פאפא, ענפערט רב פאפא דארט איז אנדערש, ווייל יום שמועה הוה וכבפניו דמי, ס'טייטש ווי רש"י אין די כתבי ידות זאגט, יענע טאג די טאג וואס רב זביד איז אוועק, איז די שמועה שוין אנגעקומען צו פום נהרא אז ער איז אוועק, פשט מ'האט אים מספיד געווען יענע טאג, איז עס כאילו ס'איז בפניו און ממילא האט ער געמעגט. זאגט די גמרא ווייטער. אמר עולא, האט עולא געזאגט, הספד, וואו ס'שטייט די ווארט הספד אין פסוק, מיינט עס א ענין פון על לב, פון האקן די הענט אויפן הארץ, דכתיב אזוי ווי מ'זעט שטייט אין פסוק, על שדיים סופדים, סופדים איז טייטש האקן מיט די הענט אויפן הארץ, תפיח, מיינט ביד, אז מ'זעט א לשון טיפוח מיינט, קלאפן איין האנט אויפן אנדערן, קילוס, אז מ'זעט א לשון קילוס מיינט ברגל, האקן מיט די פיס אויף די ערד, ס'איז אלס עניני אבילות, תנו רבנן, ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא וואס מ'זעט די ענין פון קילוס, די ברייתא זאגט המקלס, איינער וואס איז מקלס האקט די פיס אויף די ערד בדרך אבילות, איז לא יקלס בסנדל אלא במנעל מפני הסכנה, זאל ער נישט טראגן א סנדל נאר מיט א שיך, פארוואס? ווייל א שיך ליגט גוט אויף די פיס, און ממילא מען האקט אויף די ערד פאלט עס נישט אראפ, א סנדל קען אראפפאלן, קען א מענטש זיך צוקלאפן און צוברעכן די פיס, ס'איז איין פשט, רש"י אין די כתבי ידות ברענגט א גירסא פונקט פארקערט, אז מיט א סנדל, וואס א סנדל די אונטערשטע חלק פון א סנדל איז געמאכט פון האלץ, מיט דעם קען מען האקן, מיט א שיך וואס איז דין פון אונטן, מיט דעם זאל מען נישט האקן, דאס איז א סכנה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן, אבל כיוון שניענע ראשו, שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו, ס'טייטש פון ווען א אבל שאקלט אזוי צו מיטן קאפ, אז ער איז שוין רואיג, מ'האט אים שוין מנחם געווען, טארן שוין נישט די מנחמים דארט זיצן און ווייטער מנחם זיין. ווייטער זאגט די גמרא ואמר רבי יוחנן נאך א מימרא פון רבי יוחנן, הכל חייבין לעמוד מפני נשיא חוץ מאבל וחולה, א נשיא אדער א קעניג קומט דארף זיך יעדער אויפשטעלן חוץ א אבל אדער א חולה, ואמר רבי יוחנן נאך א מימרא פון רבי יוחנן, לכל אומרים להם שבו חוץ מאבל וחולה, ס'טייטש אזוי טאמער א אבל אדער א חולה וויל זיך אויפשטעלן פאר א נשיא אוודאי מעג ער, נאר וואס נארמאל א מענטש שטעלט זיך אויף פארן נשיא אזוי ווי עס דארף צו זיין, טאר ער זיך נישט אוועק זעצן ווילאנג דער נשיא זאגט אים נישט שבו, זיץ, דא איז אנדערש, ס'טייטש דא, אן אבל אדער א חולה וואס האבן זיך יא אויפגעשטעלט פארן נשיא, איז אפילו זיי האבן טאקע אזוי געטון דארפן זיי נישט יעצט ווארטן די נשיא זאל זאגן שבו, די נשיא זאל זאגן זיץ, נאר זיי מעגן זיך אליין אוועקזעצן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר רב, אבל יום ראשון אסור לאכול לחם משלו, אן אבל די ערשטע טאג טאר נישט עסן די אייגענע עסן, ווי ווייסט מען מיר האבן שוין געזען די לימוד מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל ולחם אנשים לא תאכל פון דאס וואס דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר יחזקאל אז ער זאל נישט עסן ברויט פון אנדערע מענטשן און א חלק פון די נבואה דארט איז אזוי ווי מען האט געזען אז יחזקאל זאל זיך נישט פירן באבילות און ממילא משמע פון דעם אז סתם א אבל עסט יא פון אנדערע מענטשן זאגט טאקע די גמרא רבה ורב יוסף מחלפי סעודתייהו להדדי רבה ורב יוסף פלעגן זיך טוישן סעודות, איינער האט געמאכט עסן פארן אנדערן ווען די אנדערע איז געווען א אבל. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, מת בעיר, כל בני העיר אסורים בעשיית מלאכה, טאמער ס'שטארבט איינער אין שטאט, דארף די גאנצע שטאט זיך מטפל זיין מיט די מת, און מ'טאר נישט ארבעטן ביז נאך די לוויה. פארציילט די גמרא, רב המנונא איקלע לדרומתא, איז אנגעקומען צום שטאט דרומתא, שמע קול שיפורא דשכבא, ער האט געהערט א קול פון א שופר, וואס איז מודיע אז עס איז געשטארבן איינער, חזא הנך אינשי דקא עבדי עבידתא, ער האט געזען מענטשן זענען ממשיך ארבעטן, אמר להו, האט ער זיי געזאגט ליהוו הנך אינשי בשמתא, איך לייג ענק אריין אין חרם, וואס איז דאס? לא שכבא איכא במתא, איז דען נישט דא דא א לוויה אין שטאט, גייטס זייטס מטפל מיטן מת, אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט, חברותא איכא במתא, ס'איז דא אפאר חבורות דא אין שטאט, ס'טייטש ס'איז דא דא אפאר בתי מדרשים, אפאר קהילות, יעדער דאווענט אין א אנדערע בית מדרש, יעדער האט א צווייטן חברה קדישא, און במילא אונז האמיר נישט וואס צו מטפל זיין אין דעם מת, אמר להו, רב המנונא האט דאס געהערט האט ער געזאגט אי הכי שריא לכו, אויב אזוי איז אדער שריא לכו בין איך מתיר די חרם, אדער שריא לכו מעגט עטס ארבעטן. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רב יהודה אמר רב, כל המתקשה על מתו יותר מדאי, איינער וואס איז זיך צו שטארק מתאבל אויף א מת, על מת אחר הוא בוכה, איז צום סוף וועט ער וויינען אויף א צווייטע מת, מען טאר נישט צופיל קלאגן אויף א מת, פארציילט די גמרא א מעשה ההיא איתתא דהות בשיבבותיה דרב הונא, ס'איז געווען א פרוי וואס האט געוואוינט אין געגנט פון רב הונא, הוה לה שבעה בני, זי האט געהאט זיבן קינדער, מת חד מינייהו, הוות קא בכיא ביתירתא עליה, ס'איז איר געשטארבן איין זון, און זי האט שטארק געוויינט, זי האט זיך נישט געקענט בארואיגן, שלח לה רב הונא, האט רב הונא איר געשיקט זאגן לא תעבדי הכי, פיר זיך נישט אזוי, לא אשגחה ביה זי האט זיך נישט צוטון געמאכט זי האט ווייטער געוויינט שלח לה האט ר' הונא איר געשיקט זאגן אי צייתת מוטב טאמער דו פאלגסט איז גוט ואי לא טאמער דו'סט נישט פאלגן צבית זוודתא לאידך גרייט צו צידה לדרך פאר די נעקסטע ס'טייטש די תכריכים גרייט צו פאר די נעקסטע ווייל ס'וועט שטארבן נאך איינער מית טאקע נאך א קינד געשטארבן ומיתו כולהו צום סוף זענען אלע קינדער געשטארבן זי האט געזאגט געוויינט און געוויינט ביז אלע זענען געשטארבן לסוף אמר לה צום סוף האט ר' הונא געזאגט תימוש זוודתא לנפשיך גרייט צו א צידה לדרך גרייט צו אייגענע תכריכים ומיתא זי איז טאקע אויך געשטארבן. זאגט די גמרא, ווי זעהן מיר א מקור דערפאר? שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ירמיה, אל תבכו למת, זאלסט נישט וויינען נאך א טויטע, ואל תנודו לו, תנודו איז שאקלען מיטן קאפ, א דרך פון אבילות, איז דרש'ט מען אל תבכו למת יותר מדאי, דו זאלסט נישט טון מער וויפיל מען דארף, ואל תנודו לו מיינט יותר מכשיעור, און וואס איז די שיעור פון וויינען? הא כיצד? איז די גמרא מסביר שלושה ימים לבכי, דריי טאג וויינט מען, דאס איז די עיקר פון די שבעה. שפעטער ושבעה להספד איז שלושים לגיהוץ ולתספורת אזוי ווי מ'האט געזען, מכאן ואילך, נאך די שלושים אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט דער רבונו של עולם כביכול, אי אתם רחמנים בו יותר ממני, זייטס נישט גרעסערע רחמנים פון מיר, ס'טייטש בכל זאת די אייבערשטער נעמט איינעם אוועק פון די וועלט האטס א חשבון און מ'טאר נישט איבערטרייבן מיטן וויינען, זאגט די גמרא שטייט אין די המשך דארט אין די המשך הפסוק, בכו בכו להולך, אמר רב יהודה, דרשנ'ט רב יהודה, להולך בלא בנים, אז די חלק פון די פסוק גייט ארויף איינער וואס שטארבט אן קינדער, וואס דאס איז א שפעציעלע שווערע זאך, זאגט טאקע די גמרא רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא, פלעג נישט גיין מנחם אבל זיין, האט נישט געוואלט מבטל תורה זיין, אלא למאן דאזיל בלא בני, נאר איינער וואס איז אוועק אן קינדער, דארט פלעג ער גיין מנחם אבל זיין דכתיב, ווי שטייט אין פסוק, בכו בכו להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו, ס'טייטש אזא איד לאט נישט איבער קיין יורשים, לאט נישט איבער קיינער אויף דער וועלט, דאס איז א שפעציעלע טרויעריגע זאך. זאגט די גמרא רב הונא אמר, זה שעבר עבירה ושנה בה, רב הונא טייטשט אינגאנצן אנדערש די פסוק, ער זאגט כי לא ישוב עוד, גייט ארויף אויף איינער וואס טוט א עבירה איינמאל און נאכאמאל, וואס אויף אים זאגט די פסוק כי לא ישוב עוד אז ער וועט נישט זוכה זיין צו קיין תשובה, רב הונא לטעמי', רב הונא גייט דא כשיטתו דאמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו, א מענטש טוט א עבירה צוויי מאל, איז עס מותר פאר אים, וואס טייטש הותרה לו, פרעגט די גמרא סלקא דעתך ס'איז ממש מותר פאר אים אוודאי נישט, אלא אימא נעשית לו כהיתר, ס'ווערט אים ווי א היתר, ער ווערט צוגעוואוינט דערצו, ער טוט עס נאכאמאל און נאכאמאל, און ווי באקאנט אז כל האומר אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, און דאס איז טאקע וואס שטייט דא כי לא ישוב עוד, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי לוי, האט רבי לוי געזאגט אבל שלושה ימים ראשונים יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו בין שתי ירכותיו, אז א אבל די ערשטע דריי טאג זאל ער זיך מצייר זיין, כּאילו אַ שװערד ליגט אים בין שתּי ירכותיו, אַנדערע זענען גורס בין כּתפֿיו, כּאילו אַ שװערד ליגט ממש לעבן אים, ער זאָל גײן ממש בהכנעה מיט אַראָפּגעבױגענעם קאָפּ טרױעריק, כּאילו ס'הױערט ממש אַ שװערד אױף אים, שפּעטער משלושה עד שבֿעה, כּאילו מונחת לו כּנגד בקרן זװית, פֿון דער דריטער טאָג שבֿעה ביז סוף שבֿעה, איז כּאילו דער מעסער איז נאָך אין צימער, אָבער אין אַ װינקל, ס'איז נישט מיט אַזאַ מין אָנגעצױגנקײט און מכּאן ואילך, כאילו עוברת כנגדו בשוק, פון דארט ביז די שלושים אדער ביז צוועלף חדשים איז די מעסער אין געגנט כאילו עוברת כנגדו בשוק אבער נישט לעבן אים, ס'טייטש אז עפעס עטוואס דארף זיין ניכר אויף אים אבער נישט מיט די זעלבע שארפקייט ווי ביז אהין.